ב' חלקים משיחת ליל הושענא רבה תשמ"ד.
וואס לכאורה קומט דאך ארויס א דבר פלא, מ'זאגט אז הושענא רבה איז דער אפשלוס פון די שבעת ימי לקיחת ד' מינים, און מ'נעמט די אלע ד' מינים בזמן שבית המקדש היה קיים אויך ביום השבת. אין די מקומות אפילו נאכדרויף איז על כל פנים איז מען דערנאך זאגט מען דאך די ביי לקיחת הלולב וד' מינים למחרת זאגט מען דאך אויכעט די הושענא וואס איז פארבונדן מיטן יום השבת שלפני זה. דערנאך גיט מען זיך א כאפ וואס טוט זיך אין עבודה פון הושענא רבה, איז אמת טאקע ס'איז דא די לקיחת ד' מינים, וואס איז דער אויפטו פון הושענא רבה, איז דער אויפטו וואס פון דער הושענא מ'נעמט פינף הושענות און מ'מאכט מיט זיי דעם גאנצן שטורעם, לאחרי הלקיחה פון די ד' מינים. און מען האט באווארנט בנוגע צו לקיחת ד' מינים ביום הראשון, וואס דאס איז מן התורה, האט מען נישט באווארנט אז זאל נישט קענען אויסקומען אין שבת. אמת טאקע ס'האט די הסברה וכו'. בנוגע צו הושענא רבה האט מען באווארנט, הושענא רבה קען נישט אויסקומען אין שבת. און איינער פון די טעמים איז כדי מען זאל קענען מקיים זיין די מצוה הושענא, וואס וואס הושענא בדוגמא ווי גערעדט פריער איז קעגן א פשוט פשוט ביותר, פון די אלע ד' מינים איז דאס אין בו לא טעם ולא ריח, אבער ס'דארף זיין גדולים באחרונה.

בפרט נאך לאחרי ווי דער בעל שם טוב האט דאס מגלה געווען ביז פשוט שבפשוטים שבפשוטים, ווי גערעדט אין די פריערדיגע שיחות מער בארוכה, און די פעולת הבעל שם טוב איז דאך א זיכערע זאך אז דאס איז א פעולה נמשכת. און דאָס איז כמדובר ווערט דאָס אַרויסגעבראַכט בגלוי, אַ בכל ד' בכל ששת הימים לפני זה איז דאָ ד' מינים, און מען ווייס טאַקע אַז אָן דער ערבֿה קאָן מען ניט אויסקומען, ואדרבה, אויף דאס וואס ביי אנדערע קען מען טראכטן אז ס'איז דא כמה טעמים פארוואס מען האט זיי אויסגעקליבן, דערפאר שיש בו טעם אדער יש בו ריח אדער יש בו שני העניינים, און דער ענין פון אחדות דארף מען ערשט לערנען אין חסידות דעם טעם אז דערפאר האט מען זיי אויסגעקליבן. בשעת ס'קומט צו דער ערבה זאגט נגלה פארוואס האט מען אויסגעקליבן ערבה דערפאר וואס דאס איז אחדות. גדלים באַחווה, די קאָן גאָר ניט זײַן קײן אַנדער קא סלקא דעתּך, אָט דאָס איז דער עצם הדבֿר און דאָס איז פּשטות הדבֿר, און דאָס איז דער טעם אין אַ פּשטות, אין אַ טעם הכי פּשוט פֿאַר אַן אָדם הכי פּשוט. און דערנאָך איז מען נאָך מדגיש, אַז בשעת ס'קומט הושענא רבה און נאָך דערויף, ווי מע האָט דעם גאַנצן שטורעם, מיט אלע ד' מינים, און מען זאגט דערויף די גאנצע אריכות פון אלע הושענות, ביז עד לסיומה, קול מבשר מבשר ואומר, און מען זאגט דאס דריי מאל נאכאנאנד, וואס בג' פעמים הוי חזקה אז קול מבשר מבשר ואומר, מיט די אלע ד' מינים, דערנאך איז מען אבער מסיים מיט א יהי רצון, און מיט וואס איז מען מסיים? מען לייגט אוועק די אלע ד' מינים על הבימה אין א מקום מכובד, כל המקומות הכי טהורים, נאך מערער אט די הושענא וואס האט שוין באקומען אין זיך נאך א צוגאב.

אין ענינים של קדושה, און ס'איז ניט אפשר צוגעקומען, ס'איז זיכער צוגעקומען, איז אט די הושענא לייגט מען אויך אוועק, צוזאַמען מיט די אַנדערע דריי מינים, און מען נעמט אַן אַנדער הושענא, וואָס מען הייבט ערשט איצטער אָן מיט איר מקיים זיין אַ מצווה. און וועלכע מצוה? בדוגמא ווי מען זאגט די מעלה פון ניסוך המים לגבי ניסוך היין אז ס'איז ניט מפורש בתורה, די מעלה פון הקפות לגבי ניסוך המים אז אפילו אין תורה שבעל פה איז עס מער ניט ווי א מנהג, וואס דאס באווייזט אז דווקא דאס נעמט זיך פון א מקום הכי גבוה. זאגט מען על דרך זה בנוגע צו הושענות בהושענא רבה וואס מען מאכט דערנאך די חיב חיבוט הושענות אז דאס איז א ענין פון א מנהג נביאים און דווקא דערפאר וואס דאס איז א מנהג דארף דאס האבן א חיזוק האט מען באווארנט אין קביעות כל הלוחות וכל השנים וכל הזמנים אז דאס קען נישט זיין אין אזא מין אופן אז מען זאל קענען אויסקומען אנדערש, במילא מוז זיין דער ענין אין אזא מין אופן אז מען זאל טאקע נאכקומען גזירת רבנן, במילא מוז מען משנה די זמנים אז ס'מוז קען נישט אויסקומען ביום השבת. וואס דאס כאמור האט מען געגעבן בגלוי, מען דארף נישט זוכן וואס די רמזים בזה זענען, דער רמז הכי ראשון איז אויף וויפיל מען דארף זיין זהיר אין א מנהג ישראל, וואס בשעת מען הייבט אן טראכטן במיוחד בנוגע צו שמחת בית השואבה בזמן הזה, זאגט מען אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים. איז דאס אויכעט א ענין וואס שטייט ברמז. דערנאך קומט נאך צו דער פלא הכי גדול, כמדובר אמאל בארוכה, דער רמב ם דערמאנט נישט וועגן שמחת בית השואבה, מאריך מיט אן אריכות גדולה בנוגע צו שמחה בעת חג הסוכות, איז מסיים וחותם אז א שמחה של מצוה דארף זיין ווי ס'איז געווען ביי דוד מלכא משיחא, און איז מסיים אז אזוי קען דאס זיין ביי יעדער אידן, וויבאלד אז ביי דוד איז געווען מפזז ומכרכר בכל עוז, איז דערפאר זאגט דער רמב ם ווערט אזוי די הלכה וואס אינו מבקש אלא לפי כוחו ביי יעדער אידן. ביחד עם זה דערמאנט ער נישט וועגן שמחת בית השואבה, און כמדובר אמאל בארוכה, וואס קומט אויף דערווייל ארויס אז מען זאגט וואו שטייט שמחת בית השואבה אין הלכה, דארף מען דאס זוכן אין די פוסקים לאחרי הרמב ם, מען געפינט עס אין גמרא ובארוכה ובכמה פרטים ופרטי פרטות אבער מען קען דאך נישט פסק'נען קיין דין פון גמרא, וואס דעמאלט איז מען מבלי עולם, א דין דארף מען פסק'נען פון פוסקים, גיט מען א קוק אין ממשה עד משה לא היה כמשה אויפן רמב ם, ניטאָ וועגן שמחת בית השואבה, זוכט מען אבער אין די פוסקים שלאחריו, והלכתא כבתראי געפינט מען דארטן בנוגע צו שמחת בית השואל. אבער אויך ניט מיטן שטורעם אז דאס איז א מצוות עשה מן התורה אדער א מצוות עשה מדרבנן, ס'א רמז בפסוק וכו' וכו', וואס דאס איז בזמן שבית המקדש היה קיים, בשעת ס'קומט אבער משחרב בית המקדש און מ'געפינט זיך נאך אין חוץ לארץ, און מ'געפינט זיך אין חשך כפול ומכופל פון עקבתא דמשיחא. שרייט ער ס'איז מער נישט ווי א מנהג, מער נישט ווי א רמז דרמז דרמז. זאגט מען אים קוק זיך איין וואס א מנהג איז, ווי דו זעסט דאס במיוחד, אין הושענא רבה בפרט, אז שוין בזמן שבית המקדש היה קיים. האט מען שוין דעמאלט אוועקגעשטעלט דעם ענין פון די ענין פון הושענא דהושענא רבה, נישט פון די ד' מינים, פון הושענא רבה האט מען אפגע'פסק'נט אז ביום הראשון די ד' מינים מן התורה מיט'ן גאנצן שטורעם.

אז ס'ווערט בנגלה און אלס א הלכה, נאר הלכה אין א מנהג אז ס'דארף זיין קביעות באופן כזה אז הושענא רבה קען נישט אויסקומען ביום השבת, איז מען מקיים דעם מנהג, דעם מנהג כפשוטו ובגשמיות ובחומריות העולם.